בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף צדיק ז, מיר הייבן אן דף צדיק ז עמוד א', אויבן די ערשטע שורה, ומי אמר רב, איז אזוי, מיר האבן געזען נעכטן אז רב האט געזאגט אז עבדא כמקרקעי דמי, עבדים האבן א דין ווי קרקעות, און אזוי ווי קרקע אינה נגזלת, איז א עבד קען מען אויך נישט גזל'ן, פשט מען קען אים נישט קונה זיין בקניני גזילה, פרעגט די גמרא ומי אמר רב עבדא כמקרקעי דמי, איז דען אזוי, והאמר רב דניאל בר רב קטינא אמר רב, התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור, פשט רב דניאל בר רב קטינא זאגט נאך בשם רב, אז איינער וואס גנב'עט דעם חבר'ס עבד, ער כאפט אים צו, און ער טוט מיט אים א מלאכה, ער ארבעט מיטן עבד, איז די דין איז ער איז פטור, ער דארף נישט באצאלן דעם באלעבאס אויף דעם וואס ער האט זיך באנוצט מיט זיין עבד, יעצט אי סלקא דעתך עבדא כמקרקעי דמי, אמאי פטור ברשותא דמרא קאי? פשט, טאמער עבדים האבן טאקע א דין ווי קרקעות איז גאנץ גוט, טאמער עבדים האבן א דין ווי מטלטלין איז פשוט, א מענטש וואס גנב'עט מטלטלין איז דאך עס קונה בקניני גזילה, פשט, יעצט הייסט עס דעם גזל'נס, און ממילא טאמער ער באנוצט זיך מיט דעם איז כאילו ער האט זיך באנוצט מיט די אייגענע זאך, און שפעטער האט ער א מצוה, והישב את הגזילה, טאמער די גזילה איז בעין, דארף מען דאס צוריק געבן. איז טאמער עבדים האבן א דין ווי מטלטלין פארשטייט מען טאקע די דין אז די גזלן איז פטור פון צו באצאלן אויף דעם וואס ער האט זיך באנוצט מיטן עבד ווייל ס'כאילו ער האט זיך באנוצט מיט די אייגענע עבד. אבער טאמער עבדים האבן א דין ווי קרקעות און קרקע דאך אינה נגזלת איז פשט אז די גזלן האט קיינמאל נישט קונה געווען דעם עבד בקניני גזילה נאר וואס דען ער האט זיך באנוצט מיט יענעמס א זאך איז פארוואס זאל ער נישט דארפן באצאלן אויף דעם? ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן שלא בשעת מלאכה, אז דא רעדט זיך טאקע אז דער וואס האט צוגעכאפט די עבד האט עס צוגעכאפט שלא בשעת מלאכה, בשעת וואס דער בעל הבית ארבעט סיי ווי סיי נישט מיט דעם עבד, און כי הא דשלח ליה רבי אבא למרי בר מר בעי מיניה מרב הונא הדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר או אין צריך להעלות לו שכר, ווי מ'האט שוין געזען אז רבי אבא מרי בר מר האט געפרעגט פון רב הונא צו איינער וואס באנוצט זיך מיט א צווייטענס חצר אן קיין רשות זה נהנה וזה לא חסר צו מען דארף באצאלן צו נישט, ושלחו ליה, אינו צריך להעלות לו שכר, מען דארף נישט, און ממילא דא אויך, דא איז עס אויך זה נהנה וזה לא חסר, דער בעל הבית באנוצט זיך סיי ווי סיי נישט מיטן עבד, איז פאר דעם טאקע האט רב געזאגט מען דארף נישט באצאלן, אבער אוודאי האבן עבדים א דין פון קרקע. פרעגט אבער די גמרא, וואס איז די פארגלייך? וואס איז די פארגלייך פון א ציור וואס איינער כאפט צו יענעמ'ס עבד, צו א ציור וואס איינער ציט זיך אריין צו יענעם אין חצר, זה נהנה וזה לא חסר, זאגט די גמרא, הכי השתא בשלמא התם, בין למאן דאמר ביתא מיתבא יתיב ניחא ליה, בין למאן דאמר שאיה יוכת שער ניחא ליה. פשט, אונז האמיר געזעהן אז ס'דא צוויי טעמים פארוואס זה נהנה וזה לא חסר איז פטור. איין טעם איז ווייל ביתא מיתבא יתיב, פשט ווען איינער זיצט ביי יענעם אינדערהיים איז היות וואס איינער וואוינט דארט איז עס א טובה פאר די באלעבאס ווייל טאמער עפעס צוברעכט זיך עפעס מ'דארף פאררעכטן איז די מענטש וואס איז דארט וועט עס פאררעכטן. חוץ פון דעם איז דא א פסוק האמיר געזעהן א אנדערע מאן דאמר זאגט ס'דא א פסוק ושאיה יוכת שער אז א שטוב וואס קיינער וואוינט נישט דארט דרייט זיך דארט א שד, און ממילא אז איינער וואוינט דארט ווייטער האט דער בעלעבאס הנאה, איז פאר דעם איז דארט די דין זה נהנה וזה לא חסר פטור, אבער אלא הכא, דא אז איינער באנוצט זיך מיט יענעמ'ס עבד, אפילו ס'איז שלא בשעת עשיית מלאכה, ווי נישט ווי, דער בעלעבאס האט נישט די אלע הנאות, איז מי ניחא ליה דניכחוש עבדיה? איז דען ניחא פארן באלעבאס אז איינער זאל זיך סתם באנוצן מיט זיין עבד און אים שוואך מאכן? ענטפערט די גמרא יא, אמרי הכא נמי ניחא ליה דלא ליסתרי עבדיה, פארן באלעבאס איז אויך גאנץ באטעמט אז זיין עבד זיצט נישט און קלאצט, פשט אז איינער ארבעט מיט זיין עבד איז פאר דעם האט עס דא א געהעריגע דין פון זה נהנה וזה לא חסר און פאר דעם איז טאקע פטור. זאגט די גמרא ווייטער, בי רבי יוסף בר חמא הוה תוקף עבדי דאינשי דמסיק בהו זוזי ועבדי בהו מלאכה, פשט אין שטוב פון רבי יוסף בר חמא, וואס רבי יוסף בר חמא איז געווען רבא'ס טאטע, איז געווען א מנהג אז איינער וואס איז געווען שולדיג געלט און האט נישט באצאלט, איז אדערווייל האט מען צוגעכאפט יענעמ'ס עבדים און מען האט זיך באנוצט מיט די עבדים. איז אמר ליה רבא, בריה, האט רבא, דער זון פון רבי יוסף בר חמא געזאגט צום טאטן, מאי טעם עביד מר הכי, פארוואס פירסט דיך אזוי, ווי נעמסטו צו, ווי כאפסטו צו יענעמ'ס עבדים, ביסט דאך מפסיד פאר'ן אדון. אמר ליה, האט ער געענטפערט, האט רבי יוסף געענטפערט, דאמר ר' נחמן, עבדא נהום כריסיה לא שוי, פשט ס'דא א מימרא פון ר' נחמן אז אן עבד איז ניטאמאל ווערד וואס ער עסט, ווייל אפילו טאקע א מענטש האט א עבד, ס'איז אים גאנץ געשמאק די עבד טוט כל מיני זאכן, אבער פון געלט ווייז אן, פשט אלס געלט אויס, איז עס נישט קיין פארדינסט, ווייל מען פארדינט נישט פון א עבד אפילו נישט אזויפיל וויפיל ער עסט, און ממילא זאגט ער פאר זיין זון זאגט ער פאר רבא אז איך בין נישט מפסיד פארן אדון, ווייל דער אדון האט סייווי נישט געהאט קיין רווח כספי פונעם עבד. אמר ליה, פרעגט אבער רבא צום טאטן, איז דאך נישט ריכטיג, אימר דאמר ר' נחמן, כגון דארו עבדיה, דמרקד בי כובי, ביי וועלכע סארט עבדים האט ר' נחמן געזאגט זענען גארנישט ווערד, אזעלכע סארט עבדים ווי ר' נחמן האט געהאט, ער האט געהאט אן עבד ס'האט געהייסן דארו וואס ער פלעגט זיין אזא לץ, ער פלעגט זיך טאנצן, ער פלעג ארומטאנצן ביי די געשעפטן, אזוי האט ער געמאכט געלט, אזא סארט עבד איז ניטאמאל ווערד וואס ער עסט, אבער כולהו עבדי מעבד עבדי, סתם אזוי א עבד איז אוודאי ווערד געלט, איז וויאזוי כאפסטו צו א באלעבאס'ס עבד? אמר ליה, ענטפערט ר' יוסף בר חמא, אנא כר' דניאל סבירא לי, דאמר ר' דניאל בר רב קטינא אמר רב, התוקף בעבדו של חבירו ועשה בו מלאכה פטור, אלמא ניחא ליה דלא ליסתרי עבדיה, פשט ווי מ'האט געזען אז א בעלבאס איז ניחא אז זיין עבד זיצט און קלאצט נישט, און ממילא איז נישט קיין הפסד פארן בעלבאס אז איך באנוץ זיך מיטן עבד, אמר ליה, פרעגט אבער רבא צום טאטן, הני מילי היכא דלא מסיק בהו זוזי, דאס איז אבער נאר ווען די בעל העבד איז דיר נישט שולדיג קיין געלט, אבער מר, כיון דמסיק בהו זוזי, מיחזי כריבית, פשט, ביי דיר וואס די בעל העבד איז דיר שולדיג געלט קוקט עס אויס ווי ריבית איז אוודאי ריבית איז דאס נישט ווייל ס'איז זה נהנה וזה לא חסר אבער עס קוקט אויס ווי ריבית איז טארסטו עס נישט טוהן דאמר רבי יוסף בר מניומי אמר רבי נחמן אזויווי מ'געפינט טאקע אז רבי נחמן האט געזאגט אז אף על פי שאמרו הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכר אפילו מ'האט טאקע געזעהן אז זיך אריינציען צו יענעם אין חצר ווען ס'איז זה נהנה וזה לא חסר מעג מען דאס טוהן מ'דארף נישט באצאלן אויף דעם אבער טאמער הלוהו ודר בחצר בחצר חבירו איז צריך להעלות לו שכר פשט טאמער מען האט פארבארגט פאר יענעם געלט און נאכדעם ציט מען זיך אריין צו יענעם אין חצר, איז דא אפילו עס איז זה נהנה וזה לא חסר אבער עס קוקט אויס ווי ריבית טאר מען דאס נישט טון, איז ווי אזוי כאפסטו צו עבדים פון מענטשן וואס זענען דיר שולדיג געלט, אמר ליה, האט רב יוסף געזאגט צו רבא, הדרי בי, איך צי טאקע צוריק איך וועל עס מער נישט טון. זאגט די גמרא ווייטער, איתמר, האבן מיר געלערנט, התוקף ספינתו של חברו, ועשה בה מלאכה, איינער וואס כאפט צו דעם חבר'ס ספינה, דעם חבר'ס שיף, און ער באנוצט זיך מיט דעם, איז אמר רב, זאגט רב, רצה שכרה נוטל, רצה פחתה נוטל, איז טאמער דער באלעבאס וויל האבן שכר, ווייל דער שיף פארדינגט מען, און א שיף וואס מען פארדינגט איז דאך ווערט געלט, ס'קאסט געלט צו דינגען, איז טאמער דער באלעבאס וויל שכר, קען ער פאדערן פון דער וואס האט צוגעכאפט די שיף שכר, טאמער ער וויל די פחת, בשעת מען באנוצט זיך מיט עפעס, ווערט עס נפחת, יעדע מאל מען באנוצט זיך מיט דעם ווערט עס נפחת מער און מער, איז טאמער דער באלעבאס וויל דאס, קען ער דאס פאדערן, וועלכער סכום וועט זיין העכער, וועט די באלעבאס קענען פאדערן יעצט וואס איז פשט פון רב'ס שיטה איז פשט איז אזוי די דין איז אז ווען איינער דינגט עפעס א שוכר איז א שוכר דארף באצאלן שכירות פון די צווייטע זייט פחת טאמער די זאך ווערט נפחת בשעת ער נוצט עס דארף ער נישט באצאלן ווייל פארדעם האט ער עס געדינגען פון די צווייטע זייט א גנב איז פונקט פארקערט א גנב וואס באנוצט זיך מיט די זאך וואס ער האט געגזל'ט דארף נישט באצאלן קיין שכירות נאר קען עס צוריק געבן אזוי ווי שטייט און גייט אבער פחת דארף ער יא צאלן טאמער עס ווערט נפחת. אדער טאמער ס'איז געשען א אונס מיט דעם דארף ער יא צאלן, און מילא זאגט רב אז דער וואס האט צוגעכאפט די שיף קען די בעל הספינה אים אנקוקן אדער ווי א שוכר אדער ווי א גזלן, אז ער קוקט אים אן ווי א שוכר דארף יענער צאלן שכר ער קוקט אים אן ווי א גזלן דארף יענער צאלן פחת, שמואל אמר, שמואל זאגט ניין אינו נוטל אלא פחתה אז ער איז א גזלן און ער צאלט נאר די פחת, זאגט די גמרא אמר רב פפא זאגט רב פפא לא פליגי הא דעבידא לאגרא הא דלא עבידא לאגרא זאגט רב פפא ס'איז נישט קיין מחלוקת נאר ביי א שיף. וואס איז געמאכט אויף צו פארדינגען, וואס פון דעם רעדט רב, דא קען דער באלעבאס תובע זיין וואס ער וויל, ווייל פון איין זייט איז די שיף געמאכט צו פארדינגען, און מסתמא דער מענטש האט עס גענומען האט אינזינען געהאט צו צאלן שכירות, און מילא אז דער באלעבאס וויל קען ער נעמען שכירות, פון די צווייטע זייט היות וואס יענער האט עס גענומען אן רשות קען ער אים אנקוקן ווי א גזלן, אז ער קוקט אים אן ווי א גזלן דארף יענער צאלן פחת, ווייטער א שיף וואס איז אינגאנצן נישט געמאכט צו פארדינגען, פון דעם רעדט שמואל, דארט איז דאך יענער נישט קיין שוכר, איז א פשוט'ער גזלן, און א גזלן דארף צאלן פחת, און פאר דעם טאקע האט שמואל געזאגט ער דארף צאלן פחת, נישט שכירות, ואיבעית אימא, א צווייטער תירוץ, זאגט די גמרא הא והא דעבידא לאגרא, סיי רב סיי שמואל רעדן זיך א שיף וואס איז יא געמאכט צו פארדינגען, אבער הא דנחית ליה אדעתא דאגרא, אלץ ווענדט זיך אין די כוונה פון די מענטש האט עס געכאפט. טאמער די כוונה פון די מענטש האט עס געכאפט איז געווען ווייל ער האט עס געוואלט דינגען, איז דא קען דער באלעבאס מחליט זיין טאמער ער קען באשטיין צו נעמען שכירות קען ער נעמען שכירות, און טאמער ער וויל קען ער זאגן ניין למעשה האסט עס גענומען אן רשות קוק איך דיר אן ווי א גזלן און צאל פחת. איז דאס איז ווען דער גזלן האט עס גענומען על דעת צו דינגען אפילו אן רשות אבער ער האט עס גענומען על דעת צו דינגען. ווייטער והא, די מימרא פון שמואל, די שיטה פון שמואל, איז דנחית לה אדעתא דגזלנותא, רעדט זיך אז דער וואס האט געכאפט די שיף האט אינזינען געהאט דאס צו גזל'ן, ער האט אינזינען געהאט דאס צו גזל'ן קען מען אים נישט אנקוקן ווי א סוחר, איז דארף ער טאקע נאר צאלן פחת, איז ווענדט זיך אמאל איז די פחת טאקע טייערער ווי די שכירות אמאל פארקערט, אבער ביי אזא סארט אופן צאלט מען פחת. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, גזל מטבע ונסדק וכו', פשט אזוי, מען האט געזען אפאר ציורים אין די משנה, קודם כל האט מען געזען א ציור, גזל מטבע ונסדק, איינער וואס האט גע'גנב'עט א מטבע און ס'איז צושפאלטן געווארן, אדער פירות והרקיבו, פירות זענען פארשימלט געווארן אדער יין והחמיץ, וויין וואס איז פארזויערט געווארן, איז אויף דעם האט די משנה געזאגט היות ס'איז געווען דא א שינוי, האט עס די גזלן קונה געווען, איז משלם כשעת הגזילה. אבער האט די משנה געזאגט מטבע ונפסל, טאמער איינער גנב'עט א מטבע, ס'איז פסול געווארן, תרומה ונטמאת אדער תרומה וואס איז טמא געווארן, אדער חמץ ועבר עליו הפסח, חמץ ס'אריבער דעם פסח, און נאך ציורים פון כל מיני היזקות וואס איז נישט ניכר, איז ביי אזא ציור איז הייסט עס נישט קיין שינוי, און די גזלן קען זאגן פארן נגזל הרי שלך לפניך, איז זאגט אונזער גמרא, וואס איז די חילוק צווישן גזל מטבע ונסדק, און גזל מטבע ונפסל, אמר רב הונא זאגט רב הונא, נסדק נסדק ממש, נפסל פסלתו מלכות, פשט זאגט רב הונא נסדק מיינט אז די מטבע האט זיך ממש צושפאלטן, אז ס'האט זיך צושפאלטן איז דאך ס'איז א היזק ניכר, איז הייסט עס א שינוי, איז דארף מען צאלן כשעת הגזילה, ווייטער נפסל מיינט פסלתו מלכות, די מלכות האט אויסגערופן אז דער מטבע איז מער גארנישט ווערט, איז היות וואס ס'איז נישט קיין שינוי אין די מטבע אליין, ס'איז נישט קיין היזק ניכר, איז ביי אזא ציור קען מען פשוט צוריק געבן די גזילה זאגן הרי שלך לפניך, אזוי זאגט רב הונא, ורב יהודה אמר, רב יהודה זאגט ניין, רב יהודה זאגט פסלתו מלכות נמי היינו נסדק, פשט טאמער די מלכות האט אויסגערופן אז דער מטבע איז גארנישט ווערט, איז אוודאי איז עס א היזק ניכר, יעדער זעט דער מטבע און יעדער ווייסט דער מטבע איז גארנישט ווערט, און ממילא ביי אזא ציור איז אוודאי קען מען נישט זאגן הרי שלך לפניך, ווייל דאס הייסט א שינוי, נאר וואס דען? אלא היכי דמי נפסל, וואס מיינט נפסל וואס שטייט אין די משנה, וואס אויף דעם זאגט די משנה אז מען קען זאגן הרי שלך לפניך, נפסל מיינט שפסלתו מדינה זו ויוצאה במדינה אחרת, פשט, מען רעדט נישט דא פון א מטבע וואס איז אינגאנצן פסול, מען רעדט סך הכל פון א מטבע וואס איז פסול אין די מדינה אבער אין אנדערע מדינות קען מען דאס נוצן, איז אזא סארט מטבע היות וואס ס'איז נישט קיין היזק גמור, היות וואס מען קען עס ניצן אין אנדערע מדינות, איז דא קען די גזלן זאגן פארן נגזל, הרי שלך לפניך, גיי ניץ עס ערגעץ אנדערש, ניץ עס נישט דא, ניץ עס אויף א צווייטן פלאץ. זאגט אונזער גמרא אבער, אמר ליה רב חסדא לרב הונא, האט רב חסדא געפרעגט פון רב הונא, לדידך דאמרת נפסל פסלתו מלכות, דו וואס דו זאגסט אז נפסל מיינט אז ס'איז אינגאנצן פסול געווארן, אז מען קען מער נישט ניצן די מטבע אויף קיין שום פלאץ, און פון דעסטוועגן זאגסטו אז דאס איז א היזק שאינו ניכר. און ממילא קען מען פשוט זאגן הרי שלך לפניך, אויב אזוי, הרי פירות והרקיבו יין והחמיץ, דכי פסלתו מלכות דמי, וקתני משלם כשעת הגזילה, פשט וואס איז דאס אנדערש פון יין והחמץ? פונקט ווי א מטבע וואס די מלכות האט גע'פסל'ט, זאגסטו אז דאס א היזק שאינו ניכר, ווייל אפילו טאקע יעדער ווייסט אז די מטבע קען מען ערגעץ נישט נוצן, אבער ווי נישט ווי ס'איז נישט ניכר אויפן גוף המטבע אז עפעס פעלט אים, איז אויב אזוי יין והחמיץ איז אויך די זעלבע זאך, יין, וויין וואס איז געווארן עסיג, איז אויך נישט ניכר אויף די וויין אז עפעס האט זיך געטוישט דא, און פארוואס עפעס ביי יין והחמיץ זעט מען אין די משנה אז מען קען מער נישט זאגן הרי שלך לפניך, אז דאס הייסט א היזק ניכר, און אז מען דארף צאלן כשעת הגזילה, ענטפערט רב הונא אמר ליה התם נשתנה טעמו וריחו, הכא לא נשתנה, פשט ווי נישט ווי, יין והחמיץ איז דא א שינוי אינעם גוף החפץ, א אנדערע טעם, מען זעט עס טאקע נישט, אבער ס'איז א אנדערע טעם, מה שאין כן דא, אין די מטבע אליין די גוף פון די מטבע איז אינגאנצן נישט דא קיין שינוי, טאקע יעדער ווייסט, יעדער פארשטייט, יעדער האלט מיט, אבער מען זעט עס נישט אן אויפן מטבע, איז פארדעם איז דאס אנדערש, און פארדעם טאמער פ ע פסלתו מלכות קען מען זאגן הרי שלך לפניך, אבער יין והחמיץ דארף מען צאלן כשעת הגזילה. פרעגט אונז די גמרא אויף רב יהודה'ס שיטה, אמר ליה רבא לרב יהודה, לדידך דאמרת פסלתו מלכות נמי היינו נסדק, פשט לויט דיר וואס דו זאגסט אז פסלתו מלכות איז טאמער די מטבע איז אינגאנצן פסול, איז אוודאי הייסט דאס א שינוי, מען קען מער נישט צוריקגעבן אזא מטבע, מען קען מער נישט זאגן הרי שלך לפניך, ווייל יעדער האלט מיט אז די מטבע איז גארנישט ווערט, אויב אזוי, הרי תרומה ונטמאת דכי פסלתו מלכות דמי, וקתני, אומר לו הרי שלך לפניך. פשט אזוי, ביי אונזער משנה האט מען דאך געזען אז יין והחמיץ קען מען נישט זאגן הרי שלך לפניך, תרומה ונטמאת, קען מען יא זאגן הרי שלך לפניך, איז רבא האט פארשטאנען וואס איז די חילוק צווישן יין והחמיץ און תרומה ונטמאת, האט ער פארשטאנען אז די חילוק איז אין די גוף, פשט ביי יין והחמיץ איז דא א חילוק אין די גוף החפץ, ווייל די גוף איז אנדערש געווארן, ס'האט א צווייטע טעם, תרומה ונטמאת איז די גוף איז נישט נשתנה געווארן, אז די גוף איז נישט נשתנה געווארן הייסט עס נישט קיין שינוי, אבער אויב אזוי פארוואס

איז נישט אז דא איז דא א חילוק אינעם גוף און דא איז נישט דא א חילוק אין די גוף, נאר די חילוק איז אז דא איז א היזק ניכר און דא איז נישט קיין היזק ניכר, פשט, ביי יין והחמיץ איז ניכר דעם היזק, אז מען איז עס טועם טאקע איז עס ניכר, מה שאין כן ביי תרומה ונטמאת איז נישט ניכר דעם היזק, ווייל די איינציגסטע וועג צו וויסן אז די תרומה איז טמא געווארן איז טאמער מען האט עדים אז עס איז טמא געווארן אבער עס איז נישט ניכר אז עס איז טמא, איז פארדעם ווען עס קומט אבער צו א מטבע וואס פסלתו מלכות, דא האלט רב יהודה אז ס'איז ניכר דעם היזק ווייל יעדער איינער זעהט אז דאס איז א מטבע וואס מען קען מער נישט נוצן און פארדעם האט עס א דין ווי יין והחמיץ ס'האט א דין פון א שינוי און ס'האט א דין אז מען קען מער נישט זאגן הרי שלך לפניך. זאגט די גמרא ווייטער איתמר האט מען געלערנט המלווה את חברו על המטבע איינער וואס פארבארגט דעם חבר און מאכט אפ מיט אים אז ער וועט אים צוריק צאלן א געוויסע מטבע פשט לאמיר זאגן אז ער האט אים פארבארגט קישענעס און ער האט אפגעמאכט מיט אים דארפסט מיר צוריק צאלן פינף הונדערט שקל, ער מאכט אפ מיט אים שקלים, א געוויסע סארט מטבע, ונפסלה המטבע, און די מטבע איז פסול געווארן, מען קען עס מער נישט נוצן, איז רב אמר, רב זאגט, נותן לו מטבע היוצא באותה שעה, אז ער דארף געבן א נייע מטבע, ס'דא נייע שקלים, געב אים די נייע שקלים, די נייע סארט שקלים, און שמואל אמר, שמואל זאגט, יכול לומר לו, לך הוציאו במישן, שמואל זאגט ניין, שמואל זאגט ער קען אים געבן די מטבע וואס מען האט אפגעמאכט, איי מען קען עס מער נישט נוצן, ריכטיג, דא קען מען עס מער נישט נוצן, אין מיישן א נאמען פון א פלאץ דארט קען מען עס נוצן, גיי צאל דארט, גיי נוץ עס דארט אין יענעם לאנד, פשט, קיינער צווינגט דיר נישט צו האלטן די געלט דא, פאר אהין און נוץ עס דארט. אמר ר' נחמן, זאגט יעצט ר' נחמן, מסתברא מילתיה דשמואל, דאית ליה אורחא למיזל למיישן, פשט די דין אז די לווה קען זאגן פארן מלווה איך געב דיר די געלט גיי נוץ עס אין מיישן, דאס איז נאר ווען די מלווה האט א וועג קיין מיישן פשט טאמער די מלווה דארף סיי ווי סיי פארן צו מיישן קען ער זאגן נעם מיט די געלט און נוץ עס אין מיישן, אבל לית ליה אורחא טאמער ער האט נישט א וועג אהין פשט טאמער ער האלט נישט ביים פארן דארט לא קען ער אים נישט צאלן מיט געלט וואס מען קען נישט נוצן דא מען קען נאר נוצן אין מיישן. אזוי זאגט ר' נחמן. איתיביה רבא לר' נחמן, פרעגט רבא א קשיא אויף ר' נחמן פון א ברייתא. שטייט אין די ברייתא, די ברייתא רעדט פון חילול מעות מעשר שני, פשט איינער וואס האט פירות פון מעשר שני, וואס ער וויל אריבערפירן די קדושה פון דעם צו געלט, און די געלט טראגט מען שפעטער ארויף צו ירושלים, אין ירושלים קויפט מען מיט דעם פירות. איז ביי מעשר שני שטייט אין פסוק ונתת הכסף וצרת הכסף בידך, וצרת דרשן חכמים אז סדארף זיין א מטבע שיש לו צורה, פשט סדארף זיין א חשובע מטבע וואס מנוצט, סקען נישט סתם זיין מהאט מחלל געווען אויף שטיקער גאלד שטיקער זילבער, סדארף זיין אויף א מטבע, איז זאגט די ברייתא אין מחללין על המעות שאינם יוצאות, געלט וואס מקען נישט נוצן איז נישט גוטע מטבעות מקען נישט אריבערפירן אויף דעם קדושת מעשר שני און די און די ברייתא רעכנט אויס וואס איז אזעלכע סארט מטבעות וואס מקען נישט נוצן כיצד, זאגט די ברייתא היו לו מעות כוזביות ירושלמיות טאמער איינער האט געהאט געלט כוזביות ירושלמיות זאגט רשי צוויי פשטים אדער דא רעדט מען פון געלט פון בן כוזיבא בר כוכבא וואס ס'איז אינגאנצן נישט געווען נוגע, אין די שפעטערדיגע יארן האט מען עס אינגאנצן נישט געקענט נוצן, אדער כוזביות ירושלמיות איז א נאמען פון צוויי פלעצער, כזיב איז איין פלאץ ירושלמי איז א צווייטע פלאץ, או, אדער, איינער וואס האט געהאט מטבעות של מלכים הראשונים, אין מחללין פון די אמאליגע מלכים, פון די ערשטע מלכים, די אלע מטבעות קען מען אינגאנצן נישט נוצן, ס'נישטא קיין שום פלאץ אויף די וועלט וואס מען קען דאס נוצן, איז אזעלכע סארט מטבעות קען מען נישט נוצן אויף צו מחלל זיין מעשר שני, יעצט קען מען מדייק זיין פון דעם, פון דאס אז די ברייתא האט אנגעכאפט דווקא מלכים הראשונים, קען מען מדייק זיין הא של אחרונים דומיא דראשונים, מחללין. פשט וואס איז מיט אזעלכע סארט מטבעות וואס מען קען נוצן אבער דא קען מען עס נישט נוצן? ס'דא א געוויסע פלאץ וואס מען קען עס נוצן לאמיר זאגן אין מיישן קען מען נוצן די מטבע, איז אזעלכע סארט מטבעות קען מען יא נוצן אויף צו פודה זיין מעשר שני אויף צו מחלל זיין מעשר שני. יעצט לכאורה ר' נחמן האט דאך געזאגט בשיטת שמואל אז ווען קען מען נוצן אזעלכע סארט מטבעות וואס מען נוצט אין אנדערע פלעצער, דאס איז נאר דאית ליה אורחא למיזל למיישן, דאס איז נאר טאמער מען האט א וועג אהין, טאמער מען גייט טאקע צו יענע מדינה צו מיישן און מען גייט עס דארט נוצן, דעמאלטס הייסט עס א מטבע וואס מען קען נוצן, אבער אזא סארט מטבע וואס מען קען נאר נוצן א צווייטע פלאץ וואס א מענטש גייט נישט אהין גיין, קען מען נישט נוצן אזעלכע סארט מטבעות, איז אויב אזוי דא וויאזוי זאגט די ברייתא אדער על כל פנים ס'איז מדייק פון די ברייתא אז מען קען נוצן אנדערע סארט מטבעות כל עוד אז מען קען עס נוצן אויף עפעס א פלאץ, איי פארוואס דא רעדט מען דאך פון חילול מעשר שני, איז לאמיר זאגן א מענטש האט א מטבע וואס מען קען נוצן אין מיישן, וואס א נפקא מינה אז מען קען עס נוצן אין מיישן, וואו גייט מען טראגן די מטבעות? קיין ירושלים, אין ירושלים קען מען דאך עס נישט נוצן, איז פשט ס'איז כאילו ס'איז נישט דא א וועג אהין, ס'איז כאילו לית ליה אורחא להגיע למיישן, און פון דעסטוועגן שטייט דא אין די ברייתא אז מען קען עס נוצן, זאגט ר' נחמן ניין אמר ליה, הכא במאי עסקינן, כשאין מלכיות מקפידות זו על זו, פשט אזוי, אוודע ווען קיין שום מלכות איז נישט מקפיד איין אויפן צווייטן, קען מען נוצן וואסערע סארט מטבע עס זאל נאר נישט זיין, כל עוד וואס מען קען נוצן די מטבע אין א צווייטע פלאץ, קען מען עס נוצן דא אויך, ווי למשל, אויב איינער איז אין בבל, און ער האט דארט מטבעות פון מיישן, און מיישן און בבל לעבן זיך גוט איינס מיטן צווייטן, איז אוודאי קען מען נוצן מיישנדיגע מטבעות אין בבל אפילו אז דער מענטש גייט נישט פארן קיין מיישן, פארוואס? ווייל עסט טרעפן א צווייטער וואס וואוינט אין מיישן עפעס א סוחר פון מיישן עסט אים קענען געבן די געלט, מען פארט דאך זיך אהין און צוריק, די מלכיות זענען דאך נישט מקפיד איינער אויפן צווייטן, איז אוודאי קען מען נוצן מיישנדיגע מטבעות אין בבל. אבער וואס טוט זיך ווען ס'איז מלכיות מקפידות זו על זו, ווען בבל און מיישן לעבן נישט גוט איינער מיטן צווייטן, איז דא איז פשט אז מ'קען נישט נוצן איין מטבע אין א צווייטע פלאץ נישט נאר דאס, בבל די מלכות בבל איז מקפיד אז קיינער זאל נישט האבן מיישנדיגע געלט אין בבל, איז פארדעם טאמער דו ווילסט צאלן א צווייטן אין בבל מיט מיישנדיגע מטבעות, איז דא האט ר' נחמן געזאגט טאמער יענער פארט סיי ווי סיי קיין מיישן, קענסט אים צאלן מיט מיישנדיגע מטבעות, אבער אז נישט, נישט. מה שאין כן, די ברייתא פון מעשר שני, רעדט זיך ווען ס'איז אין מלכיות מקפידות זו על זו, וואס דעמאלטס טאקע קען מען ניצן וואסערע סארט מטבע עס זאל נאר נישט זיין, כל עוד וואס מ'קען עס ניצן אין א צווייטע מדינה. פרעגט אבער די גמרא, אלא כי אמר שמואל כשמלכיות מקפידות זו על זו, היכי מצי ממטי להו? פשט, לויט ווי דו האסט יעצט מסביר געווען קומט אויס אז ר' נחמן האט געזאגט בשיטת שמואל אז ווען צוויי מלכיות זענען מקפיד איינער אויפן צווייטן קענסטו ניצן מיישנדיגע מטבעות אין בבל נאר טאמער יענער פארט קיין מיישן, וואס טוט מען אויף אז יענער פארט קיין מיישן? למעשה טאמער מ'עט אים פאקן דא אין בבל מיט מיישנדיגע געלט עט מען דאך עס צונעמען ווייל מ'לעבט זיך נישט בשלום איינער מיטן צווייטן, און פארוואס ביי אזא ציור האט ר' נחמן געזאגט קען מען ניצן לויט שמואל מיישנדיגע מטבעות? ענטפערט די גמרא דממטי לה על ידי הדחק, דלא בחשי, ואי משכחי קפדי. פשט, דא רעדט זיך פשט רבי נחמן האט גערעדט ביי א ציור וואס די מדינות לעבן נישט גוט איינער מיטן צווייטן אבער ס'איז נישט געפערליך. פשט, אין בבל דרייט זיך נישט ארום פאליציי זוכן ווער האט מיישנדיגע מטבעות. אז מ'טרעפט עס נעמט מען עס צו, אבער מ'זוכט עס נישט. איז פארדעם ביי אזא ציור האט רבי נחמן געזאגט אז טאמער יענער פארט צו מיישן קענסטו אים געבן מיישנדיגע מטבעות ווייל קיינער עט עס נישט טרעפן, קיינער עט עס נישט זוכן, קיינער עט עס נישט טרעפן, יענער פארט סיי ווי סיי צו מיישן, איז געב אים עס און עט ער שוין מיטטראגן מיט זיך צו מיישן. טאמער אבער יענער פארט נישט צו מיישן, דעמאלטס קענסטו נישט ניצן מיישנדיגע מטבעות, ווייל וואס וועט יענער טון מיט דעם? ער קען נישט טרעפן א צווייטער וואס וועט פארן צו מיישן, ווייל לאמיר זאגן ער וועט גיין אין מארק און ער וועט זוכן צו קויפן עפעס מיט מיישנדיגע מטבעות, קיינער וויל נישט ניצן מיישנדיגע מטבעות אויפן מארק, ווייל דעמאלטס וועט מען עס צונעמען. איז דארט ביי דעם ציור רעדט ר' נחמן אז נאר טאמער יענער פארט קיין מיישן קען מען ניצן מיישנדיגע מטבעות אנישט נישט. פרעגט אבער די גמרא, תא שמע, א קשיא אויף שמואל, פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אין מחללין על מעות של כאן והן בבבל, ושל בבל והן כאן, נאר של בבל והן בבבל מחללין. פשט, די ברייתא זאגט אז ווען מען וויל מחלל זיין מעות מעשר שני, איז קען מען נישט נוצן בבל'דיגע געלט אין ארץ ישראל, אדער ארץ ישראל'דיגע געלט אין בבל, נאר בבל'דיגע געלט אין בבל. איז וואס זעהן מיר דא? זעהן מיר אז ס'שטייט קטני מיהת אין מחללין על מעות של כאן והן בבבל, אף על גב דסופו למיסק להתם, פשט, אז מ'נוצט ארץ ישראל'דיגע געלט אין בבל, פארוואס זאל מען נישט קענען מחלל זיין? למעשה, ווי גייט די געלט צום סוף אנקומען? קיין ארץ ישראל. און, ווי מ'האט דאך יעצט געשמועסט, טאמער די געלט וועט צום סוף אנקומען אהין, איז אוודאי קען מען דאס נוצן. איז פארוואס שטייט דא אין די ברייתא מ'קען עס נישט נוצן? זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן, כשמלכיות מקפידות זו על זו. פשט די ברייתא רעדט זיך אז בבל און ארץ ישראל זענען אזוי מין צוקריגט אז זיי זוכן אויף די מטבעות איינער פון צווייטן ביי זיך אין מדינה, פשט אין ארץ ישראל לאזט מען נישט אריין בבל'דיגע מטבעות, מען זוכט עס און טאמער מען טרעפט עס נעמט מען עס צו, און זעלבע זאך פארקערט, איז פארדעם זאגט די ברייתא קענסט נישט נוצן ארץ ישראל'דיגע מטבעות אין בבל ווייל ביי אזא ציור האט מען געזען איז יעדער מודה אז מען קען עס נישט נוצן ווייל טאמער מען וועט עס טרעפן עט מען עס צוכאפן און דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס איז מקפידות זו על זו עד כדי כך אז מען זוכט אזעלכע מטבעות. אויב אזוי, פרעגט די גמרא, אי הכי של בבל והן בבבל למאי חזו, איז למעשה וואס איז ווערט אזעלכע מטבעות? פשט, א מענטש איז אין בבל, ער וויל מחלל זיין מעות מעשר שני, איז גייט ער עס מחלל זיין אויף בבל'דיגע געלט, וואס גייט ער טון מיט דעם? ער וועט עס טראגן צו ארץ ישראל? מען גייט דאך עס צוכאפן, מען גייט דאך עס צוכאפן ברגע וואס ער טרעט אריין אין ארץ ישראל. זאגט טאקע די גמרא, חזו דזבין בהו בהמה ומסיק לירושלים, ס'איז טאקע גארנישט ווערט, מען קען עס נישט ארויפטראגן קיין ארץ ישראל, אבער ס'איז אזוי ווערט אז מען קען קויפן מיט דעם א בהמה, און די בהמה עט מען ארויף טראגן צו ארץ ישראל שעכטן דארטן עסן. איי פרעגט די גמרא, סתם אזוי, ווי קען זיין אזא זאך אז אין ארץ ישראל קען מען נישט נוצן בבל'דיגע מטבעות והתניא מ'האט געלערנט אין א אנדערע ברייתא התקינו אז חכמים האבן מתקן געווען שיהו כל המעות יוצאות בירושלים מפני כך, פשט היות וואס אלע אידן פלעגן שיקן מטבעות אלס מחצית השקל צו ארץ ישראל האט מען מתקן געווען אז מען נעמט אן אין ארץ ישראל אלע סארט מטבעות, זעהט מען אז אין ארץ ישראל האט מען אנגענומען אלע מטבעות אויך בבל'דיגע, אמר רב זירא, ענפערט רב זירא לא קשיא, כאן בזמן שיד ישראל תקיפה על אומות העולם, ווען די אידן זענען געווען תקיף, דעמאלטס האבן חכמים געקענט מתקן זיין מען זאל קענען נוצן אלע מטבעות אין ארץ ישראל, כאן בזמן שיד אומות העולם תקיפה על עצמן ס'א לשון סגי נהור, פשט ווען די גוים זענען שולט, דעמאלטס איז געווען א תקופה זיי האבן מקפיד געווען אז מען זאל אינגאנצן נישט אריינברענגען פרעמדע מטבעות, און פון דעם רעדט די ברייתא טאקע אז מען קען נישט נוצן בבל'דיגע מטבעות אין ארץ ישראל, ארץ ישראל'דיגע מטבעות אין בבל, ווייל מען קען נישט אריינטראגן בבל'דיגע מטבעות קיין ארץ ישראל. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא איזהו מטבע של ירושלים, וואס איז דאס די מטבע של ירושלים? איז דוד ושלמה מצד אחד שטייט די ווערטער דוד ושלמה אויף איין זייט וירושלים עיר הקודש מצד אחר ירושלים עיר הקודש שטייט אויף די צווייטע זייט ווייטער ואיזהו מטבע של אברהם אבינו, זקן וזקינה מצד אחד, בחור ובתולה מצד אחר, ווי רש"י זאגט זקן וזקינה איז א רמז אויף אברהם און שרה, בחור ובתולה איז א רמז אויף יצחק מיט רבקה. זאגט די גמרא יעצט ווייטער בעי מיניה רבא מרב חסדא, האט רבא אן איבעיא געפרעגט פון רב חסדא, המלווה את חברו על המטבע והוסיפו עליו מאי, פשט אזוי, די איבעיא דא איז לויט רב, רב האט מען פריערט געזעהן האלט אז המלווה את חברו על המטבע ונפסלה המטבע, טאמער איינער האט פארבארגט יענעם זאכן און האט אפגעמאכט ער וועט אים צוריקצאלן צען שקל, און יעצט איז די שעקל פסול געווארן, פשט ס'איז דא א נייע סארט שעקל, האט רב געזאגט, נותן לו מטבע היוצא באותה שעה, מען דארף צאלן מיט די נייע שקלים, שמואל האט געזאגט אז לך הוציאו למישן ווי מען האט פריערט געזען, איז פרעגט יעצט רבא פון רב חסדא, לויט רב וואס איז טאמער די נייע שעקל איז גרעסער ווי די אלטע, פשט מען האט צוגעלייגט נאך זילבער דערצו, צו זאגט מען דא אויך אז למעשה מען האט אפגעמאכט צען שקלים דארף מען צאלן די נייע שעקל, אדער אפשר ניין, אפשר קוקט עס אויס ווי ריבית. איז דא איז אנדערש די דין. אמר ליה, ענטפערט רב חסדא, נותן לו מטבע היוצא באותה שעה, אז דא אויך צאלט מען צען פון די נייע שקלים אפילו ס'איז גרעסער געווארן. אמר לוי, פרעגט רבא צו רב חסדא ואפילו כי נפיא, אפילו די נייע מטבעות זענען געווארן אזוי גרויס ווי א נפה א ריזיגע גרויסע מטבע, אמר ליה אין, זאגט ער יא. אמר לוי פרעגט רבא ווייטער, אפילו כי תרטיא, אפילו ס'איז אזוי גרויס ווי א כלי וואס קען האלטן אין זיך א פערטל קב, ס'איז ריזיג ריזיג גרויס די נייע מטבעות, אמר ליה אין, זאגט רב חסדא יא. פרעגט אבער רבא, והא קא זיילינן פירי, פשט פארוואס טאקע? למעשה, לאמיר זאגן מען האט אפגעמאכט צען שקל, ער האט אים פארבארגט צען עפלעך, יעדע עפל האט זיך פארקויפט אויף א שקל, און ער האט אפגעמאכט מיט אים ער וועט אים צוריק צאלן צען שקל, יעצט די נייע שקלים האט מען געשמועסט איז אסאך גרעסער, מיט צען פון די נייע שקלים קען מען קויפן הונדערט עפל, איז אויב אזוי פארוואס טאקע האט עס נישט א דין ווי ריבית? זאגט די גמרא אמר רב אשי, ענטפערט רב אשי, חזינן, אז מען דארף טאקע בודק זיין, אי מחמת טיבעא זיל מנכינן ליה, ואי מחמת תרעא זיל לא מנכינן ליה, פשט, דאס אז מען קען יעצט קויפן הונדערט עפל פאר צען שקל מיט די נייע שקלים, דארף מען בודק זיין פארוואס איז דאס טאקע אז מען קען קויפן אזויפיל עפלעך פאר צען שקל, צי איז דאס ווייל די געלט איז גרעסער געווארן, אויב אזוי ביסטו גערעכט, איז דאך דא א חשש ריבית דארף מען צאלן לויט די אלטע סכום, פשט מען דארף נישט געבן צען נייע שקל, טאמער אבער איז דא א צווייטע סיבה, פשט טאמער די די עפלעך זענען ביליגער געווארן ווייל עס איז געווען א געבענטשטע יאר און עס איז דא אסאך עפלעך די יאר, דעמאלטס צאלט מען ווייטער צען שקל, וואס פשט? איז ווי די מפרשים זענען מסביר אזוי, אז אוודאי די שאלה דא איז נישט אויף ריבית אליין, דאס איז נישט קיין ריבית, ווייל ווי נישט ווי מען האט אפגעמאכט צען שקל, יעצט איז דא נייע שקלים דארף מען צאלן צען נייע שקל, ריבית איז דאס נישט, נאר וואס? ס'איז מחזי כריבית, ס'שמעקט פון ריבית, קוקט אויס ריבית'דיג, איז פאר דעם זאגט רב אשי אזוי, טאמער מ'קען תולה זיין די חילוק אין עפלעך פאר די פרייז אין א צווייטע זאך, ווייל ס'געווען א געבענטשטע יאר, פאר דעם קויפט פארקויפט זיך אזויפיל עפלעך פאר צען שקל, איז אפילו ס'ליגט דא אויך אין דעם דאס אז די מטבעות זענען גרעסער געווארן, אבער היות וואס מ'קען עס תולה זיין א צווייטע זאך, איז עס נישט מחזי כריבית, איז דא צאלט מען טאקע צען שקל, טאמער אבער מען קען עס נישט תולה זיין אין א צווייטע זאך, ס'איז געווען די זעלבע יאר ווי לעצטע יאר, נאר מיט די נייע מטבעות קומט אויס הונדערט עפלעך פאר צען שקל, איז דא איז עס מחזי כריבית, דא זאגט מען טאקע אז מען דארף נישט צאלן צען שקל, מען דארף צאלן ווייניגער וויפיל ס'קאסט צו קויפן צען עפלעך. איי פרעגט די גמרא, והא קא שבח לענין נסכא, פשט, ווי נישט ווי, די זילבער איז דא מער, דהיינו לאז אפ, לאמיר זאגן טאקע מ'קען תולה זיין אז די סיבה וואס די פרייז פון עפל איז אראפ איז ווייל ס'איז געווען א געבענטשטע יאר, אבער למעשה די אלטע מטבעות ווען מ'וואלט עס צושמאלצן און ארויסגענומען פון דעם די זילבער איז וואלט עס געווען ווייניגער ווי די נייע מטבעות, אין די נייע מטבעות איז דא מער זילבער איז פארוואס טאקע הייסט עס נישט קיין ריבית למעשה ער באצאלט מער ווי מ'האט אפגעמאכט ווי מ'האט פארבארגט. אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, אז אוודאי ביסטו גערעכט, טאמער די מטבעות ווערן זייער גרויס, די נייע מטבעות ווערן זייער גרויס, איז אוודאי דא דא א חשש ריבית, און מען צאלט נישט מיט די נייע מטבעות, נאר וואס יא, ווען צאלט מען מיט די נייע מטבעות, זאגט די גמרא, אלא כי הא דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי עובדא בזוזי דארגדמס טייעא, עד עשרה בתמניא, פשט, ס'איז געווען אזא מעשה, ביי רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע, ס'איז געווען א מענטש, האט פארבארגט פאר אנדער מענטש לאמיר זאגן, צען עפל, מען האט אפגעמאכט ער צאלט צוריק צען שקלים, שפעטער ווען עס איז געקומען אויף צו באצאלן איז די שקלים זענען גרעסער געווארן, זענען געגאנגען רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע צו אן אראבישער סוחר, ער האט געהייסן ארגדמס, ער האט געהאט פון די אלטע מטבעות און פון די נייע מטבעות, זיי האבן געוואלט אפשאצן מיט וויפיל זענען די נייע מטבעות גרעסער פון די אלטע, האבן זיי דארט אפגעשאצט, אז ס'איז גרעסער מיט א פיפטל, פשט, צען פון די אלטע מטבעות איז יעצט נאר ווערט אכט פון די נייע מטבעות, איז ביי אזא ציור האבן זיי גע'פסק'נט טאמער ס'איז גרעסער געווארן מיט א פיפטל דארף מען צאלן מיט די אלטע סכום, פשט, דא צאלט מען נישט צען פון די נייע מטבעות ווייל דא איז באמת דא א חשש ריבית, אבער טאמער ס'איז ווייניגער ווי א פיפטל, פשט, לאמיר זאגן זיי וואלטן געשאצט און זיי וואלטן געזען אז צען פון די אלטע איז אזוי גרויס ווי ניין פון די נייע, דא איז באמת נישטא קיין חשש ריבית, און דא קען מען באצאלן, נישט קען מען באצאלן, מען דארף באצאלן צען פון די נייע מטבעות.